ספר יחזקאל פרק י ז, היינטיגע פרק איז א משל און א חידה, אזוי שטייט, ויהי דבר השם אלי לאמר, בן אדם, אזוי ווי מען רופט יחזקאל כסדר, חוד חידה ומשול משל, מאך א חידה און א משל, ס'הייסט ס'איז א משל, אפשר א חידה און א משל מיינט די זעלבע זאך, על כל פנים, א משל וואס מען דארף האבן אביסל שכל צו פארשטיין, און באמת די צווייטע האלב פרק געבט ער אליינס צו פארשטיין, ער זאגט דאס איז א אבוויעס משל ווער ס'ווייסט די מציאות ווייסט אליינס וואס די נמשל איז, קען זיין, הגם ס'שטייט דא בפירוש די נמשל, אזוי ווי די רמב ם זאגט ביי משיח, אסאך זאכן ווען איך זאג א משל פאר די ווייסט די קאנטעקסט אדער ווייסט די מציאות איז שווער צו פארשטיין פון וואס ער רעדט, מ'קען נישט פון אנדערע ווערטער מ'קען נישט פון די משל ארויסנעמען די נמשל, איך זאג דיך א מעשה מיט א עץ ארז מיט א נשר עסט נישט וויסן פון וואס איך רעד, אבער אויב די ווייסט די היסטאריע די ווייסט די בעקגראונד עסטו גלייך פארשטיין פון וואס איך רעד, ס'וועט זיין אבוויעס, אה דאס איז די נשר, דאס איז די ארז, און אזוי ווייטער. און דאס איז בעצם וויאזוי ס'ארבעט די פרק, הגם די אמת איז אין די פרק ער זאגט נישט קלאר אלעס, זיכער נישט אין די משל, און די נמשל איז אביסל קלארער, ס'געבט נישט אלע פרטים, אבער ווער ס'קוקט, אזוי ווי רשי טוט, מ'קוקט אין ספר מלכים, מ'קוקט אין די היסטאריע באופן כללי פון די תקופה וואס יחזקאל רעדט, קען כמעט יעדער פרט אין די משל פארשטיין פון וואס מ'רעדט, און ס'איז ס'איז אבוויעס, ס'נישט קיין חידוש, ס'איז נאר א חידוש פאר ווער ס'ווייסט נישט, און ס'דא מפרשים וואס זאגן אפשר איז דאס געמאכט פאר א משל כדי. אז דער מלך בבל האט דאך געוואוינט אין בבל, אפשר זאלן זאגן אז יענער זאגט נביאות אויף פאליטיק, וואס וועט זיין? ס'איז א דעינדזשערעס זאך, מ'דארף שרייבן א משל, אדער דאס איז בעצם די דרך פון נביאים, אזוי באופן כללי, דער רמב ם ברענגט פון דעם דער א ראיה אז די דרך הנביאים איז צו רעדן במשלים, ס'איז געווען די וועג אפשר וויאזוי ער האט באקומען זיין נביאה בדרך משל, נאכדעם האט ער פארשטאנען וואס דער נמשל איז, דאס איז על כל פנים דער ענין אז ס'איז א משל. יעצט וואס איז די משל? משל איז אזוי. ס'איז געווען א גרויסע נשר, א גרויסן אדלער מיט די גרויסע כנפיים, מיט די גרויסע געפיל, ממש א גרויסע פעסטע נשר. ער איז געקומען צו א וואלד, צו לבנון, לבנון איז א וואלד, א פעימאס וואלד נעבן ארץ ישראל, יער הלבנון, ווי ס'איז היינט די מדינה פון לבנון, אבער א וואלד. ער האט גענומען די שפיץ ארז, די שפיץ טענענבוים דארט הויכע בוים האט ער געכאפט אוועק געכאפט אפגעשניטן גענומען געברענגט דעם שפיץ ארז צו זיין אנדערע לאנד עס שטייט דא ארץ כנען בעיר רוכלים ס'מיינט אזוי ווי א מסחר פלאץ א ביזנעס פלאץ כנען מלשון סוחרים עיר רוכלים מענטשן וואס פארקויפן ער האט עס געברענגט אין זיין ביזנעס מארקעט און. געבליבן דארט, דארט איז געבליבן די שפיץ, די שפיץ, שפיץ בוים, האט ער גענומען פאר זיך, ער גייט עס כאילו פארקויפן אין זיין, אין זיין מארקעט אין די עיר רוכלים. וואס האט ער גענומען? נאכדעם וואס ער האט אפגעהאקט די גרויסע שפיץ בוים, האט ער גענומען א קליינע זרע, א קליינע ברענטש אדער א קליינע סיד פון דארט פון די לבנון, עס געלייגט אין א פלאץ ווי עס קען וואקסן, פלאץ ווי ס'איז דא אסאך וואסער, און געמאכט פון אים א קליינע צפצפה, א קליינע אזוי ווי א צפצפה איז א סארט עץ ערבה, יא, א נידריגע בוים, א קליינע בוימל, און ס'האט געוואקסן, ס'איז געווארן א גפן סורחת, א גפן מיינט לכאורה א גפן בוים, אדער אפשר איז עס א לשון פאר אזא קליינע נידריגע בוים, שפלת קומה, אזא אזא בוש, ס'הייסט ער האט פון די גרויסע ברענטש אראפגעהאקט און געלאזט, געמאכט א קליינע בוש, וואס דארף ס'האט געדארפט אסאך וואסער צו וואקסן, און ס'האט געוואקסן, ס'האט געהאט שרשים און ברענטשעס, און ס'איז געווארן א גפן, ס'האט ארום געשיקט פון אלע זייטן די ברענטשעס פון די גפן, אבער אלע פון זיי זענען געווען פוינטינג צו אים, מ'האט געמאכט זיכער אז ס'פוינט די ברענטשעס צו אים, דאס איז א מעשה, איין מעשה פון א נשר מיט א ארז וואס האט אפגעהאקט און געמאכט א קליינע נידריגע גפן וואס פוינט צו אים. יעצט ס'איז געווען א צווייטע נשר. א גרויסע אויך א גרויסע נשר, יעצט די גפן די נידריגע גפן האט געשיקט א שליח כאילו געשיקט צו דעם אירע שרשים אירע ברענטשעס צו דעם א צווייטע נשר אפשר זאל ער איר אנטרינקען זי דארף דאך וואסער זאל ער איר אנטרינקען זאגט די פסוק זי האט בלשון בתמיה זי האט דאך גע. זי איז ווייסט און רעדט זיך איין סארי און רעדט זיך איין אז די אנדערע צווייטע נשר גייט איר מאכן א גרויסן גפן זי גייט ווערן גרויס ווערן א גרויסע גפן אדרת נישט קיין גפן שפלה נאר א גפן אדרת זאגט דער אייבערשטער טראכט ענק אריין זי גייט מצליח זיין דעם פלאן ס'איז דאך א נארישע פלאן זי איז טאקע דא נידריג און אזוי אבער זי האט דאך דארט וואסער זי גייט שיקן צו צווייטע ער האלט נישט וואס גייט ער טון אדער די ערשטע וואס גייט ער טון ער גייט זיך נישט לאזן ער גייט צערייצן אירע שרשים ער גייט צעשמעטערן אירע פירות עס גייט אלע אירע בלעטער וועלן טרוקן ווערן, עס וועט נישט בלייבן נישט קיין, און יענע צווייטע, דו מיינסט טאקע אז די צווייטע נשר גייט קומען, ער גייט נישט ברענגען נישט קיין זרוע, נישט קיין גרויסע פאלק, נישט איר אויפהייבן און איר אויפהייבן מאכן גרעסער, עס גייט נישט געשען, סך הכל, סך הכל גייט זי זיך עקספאוזן צו מער פראבלעמס, עס גייט קומען א קליינע ווינט, א רוח קדים, עס וועט אויסגעטרוקנט ווערן. איז עד כאן די משל וואס יחזקאל הנביא פארציילט. יעצט זאגט דער אייבערשטער, ויהי דבר השם אלי לאמור, זאג נאר, אמר נא לבית המרי, זאג נאר פאר דעם בית המרי, אזוי ווי ס'דא בית ישראל, בית המרי, אזוי רופט יחזקאל כסדר די אידן וואס זיי זענען מורד, זענען ממרה אין מלכות השם, זיי זינדיגן, זאג פאר זיי, זאג זיי נאר אזוי. איר פארשטייט וואס מ'האט פארציילט, יא? טראכט אריין, וואס איז געווען? ווער איז דער גרויסער נשר? דער גרויסער נשר איז מלך בבל נבוכדנצר. נבוכדנצר איז געקומען צו ירושלים, ער האט צוגעכאפט דעם מלך, דאס הייסט יהויכין המלך, רשי זאגט יהויקים אבער רוב מפרשים זאגן יהויכין, יהויכין האט נבוכדנצר געקומען און האט אים גענומען, ווי האט ער אים, וואס האט ער געטון מיט אים? גענומען פאר אים קיין בבל, דאס איז די נמשל פון דער גרויסער נשר וואס נעמט די שפיץ בוים, דער מלך, און ער נעמט אים מיט זיך פאר זיין עיר רוכלים צו בבל, כנען, וואס האט ער געלאזט אנשטאטס יהויכין? גענומען א קליינע ברענטש, דאס הייסט ער האט געמאכט צדקיהו האט ער געמאכט דעם מלך אין זיין נאמען כאילו, און ער האט געמאכט מיט אים א ברית אז ער זאל זיין ממלכה שפלה, ס'הייסט אזוי ווי די נידריגע גפן, ער דארף זיין פוינטן צו אים, ער איז תלוי בחסדי מלך בבל, דאס איז דאך געווען די סיטואשען פון יהויכין איז געווען אין בבל פארכאפט אין בבל, און יהויק און צדקיהו האט די מלך בבל געמאכט ער זאל זיין אונטערטעניג צו אים, ער האט געמאכט א ברית אז ער דארף זיין מיט זיין מיט אים. און וואס האט צדקיהו געטון? צדקיהו האט גענומען שיקן שליחים, און ער האט געטראכט ער גייט מורד זיין אין נבוכדנצר, ער האט געשיקט שליחים פאר א צווייטע נשר, ווער איז דער צווייטער נשר? מצרים, ער האט געהאפט אז מצרים וועט אים קומען העלפן, שיקן פערד, שיקן אסאך מענטשן, דאס איז די משל, שיקן אסאך וואסער, שיקן אסאך מענטשן צו העלפן ער זאל זיין א גרויסער מלך, זאגט דער אייבערשטער, חי אני נאום השם, דו מיינסט אז עס גייט ארבעטן? ער גייט אויך ענדיגן זיין לעבן אין די זעלבע פלאץ פון די מלך וואס האט אים ממליך געווען, יענעם בתוך בבל ימות, אויף דעם איז אפשר רשי וואס וויל לערנען אז ס'מיינט יהויכין ווייל צדקיהו האט מען געהארגעט נאך אין ירושלים, על כל פנים, ער גייט די מלך בבל גייט אים הרג'נען, און דו מיינסט אז פרעה גייט קומען מיט זיין גרויסע מיליטער און מאכן א מלחמה ווען די צייט וואס מלך בבל גייט מאכן א מצור ארום זיין שטאט און אפהארגענען מענטשן, ס'גייט גארנישט געשען, ס'גייט נישט ארבעטן די אלע זאכן. און וואס זאגט דער אייבערשטער לכן כה אמר ה' חי אני אם לא אשר אלתי אשר בזה מיפר געווען מיין ברית ס'הייסט מיין ברית ער האט געמאכט א ברית מיט דער אייבערשטער אפשר מיינט עס עפעס געזינדיגט אבער קען זיין ער האט געמאכט א ברית מיט מלך בבל דאס איז געווען דער רצון השם אז מ'זאל זיין אונטערטעניג אונטער מלך בבל און ער האט עס צעבראכן דעם ברית עס איז נתתיו בראשו גייט עס גיין אויף זיין קאפ און איך גיי אויסשפרייטן פאר אים א טרעפ, א רשת, און ער גייט געכאפט ווערן, מ'וועט אים ברענגען קיין בבל, דארט וועל איך אים נשפט זיין אויף וואס ער האט מורד געווען אין מיך, און אלע זיינע מענטשן, און אלע זיינע מברחיו, שטייט דא, נישט קלאר וואס ס'מיינט, זיינע גרויסע מענטשן, זיינע גרויסע קליגלענקעלע וואס ער האט געמיינט, אלע גייען פאלן מיט א שווערד, און די וואס זענען איבערגעבליבן וועלן ווערן צעשפרייט צו יעדע זייט, און ער וועט וויסן אז איך בין געווען גערעכט. איז עד כאן איז די נמשל פון די דאס דאס מיינט די משל פון די עץ ארז מיט די צוויי נשרים, ס'איז אלץ א משל אויף דעם אז צדקיהו האט געמיינט ער קען מורד זיין אין מלך בבל וואס איז בעצם האט אים געמאכט דער מלך און ער האט געדארפט זיין אונטערטעניג אונטער אים, און זאגט דער אייבערשטער אז ס'גייט נישט ארבעטן, מ'קען זיך נישט פארלאזן זיך אויף מצרים, מצרים גייט נישט העלפן, גייסט בלעדן בלייבסט בלייבן בלייבן ווייטער סטאק מיט בבל און ער גייט הרג'נען צדקיהו, דאס איז די מעשה. יעצט דא ענדיגט זיך די נביא ענדיגט זיך נאכנישט דא ער געבט נאך צו נאך א משל נאך א חלק פון לבנון די המשך פון די זעלבע משל און דאס זאגט רשי דאס גייט אויף מלך המשיח אויף דאס וואס גייט צום סוף הגם ס'גייט געשען די אומגליק צום סוף וועט עס צוריק קומען וועט מען צוריק געהאלפן ווערן זאגט דער אייבערשטער מיינסט ס'וועט בלייבן אזוי? ניין כ'וועל נעמען כ'וועל צוריקגיין צו דעם שפיץ צו יהויכין כ'וועל נעמען פון אים א קליינע ברענטש, א ראך, אפשניידן א דינע ברענטש, וואס איז רשי זאגט אז ס'איז געשמאק, און מ'וויל איבערנעמען, מאכן א נייע בוים, גרעפטן הייסט עס, נעמען פון א בוים, דארף מען נעמען א יונגע געשמאקע שטיקל ברענטש, און איך גיי אים איינפלאנצן, נישט אין עפעס א מקום זרע, אין עפעס א פלאץ וואס מ'דארף כסדר די חסדים פון מלך בבל, כ'גיי אים איינפלאנצן אין א גרויסע הויכע בארג, בהר מרום ישראל אין די הויכע בארג פון ארץ ישראל און דארט וועט ער האבן בראנטשעס און האבן פירות און עס וועט זיין א גרויסן ארז אדיר אונטער אים וועלן זיין אלע מיני פייגעלעך אלע ס'הייסט פריער די נשרים האבן געכאפט די בוים יעצט די בוים וועט זיין א גרויסן בוים א גרויסן בוים קומען פייגעלעך צו זיינע שאטן זיי זיצן אויף זיינע בראנטשעס דעמאלטס וועלן אלע עצי השדה דאס הייסט אלע אנדערע פעלקלען פעלקער וועלן וויסן כי אני ה' איך בין דער אייבערשטער וואס האב איך געטון איך האב משפיל געווען די הויכע בוים איך האב אויפגעהויבן די נידריגע בוים ס'הייסט יהויכין מיט זיינע קינדער איך האב פארטריקנט א נאסע בוים איך האב מאכט פורח א פארטריקענטע בוים אני ה' דאס איז די ישועה וואס גייט קומען לכאורה זאגט די נביא אז משיח וועט קומען פון זרע יהויכין און ער וועט מושיע זיין די אידן דאס רעדט זיך רשי זאגט פון זרובבל וואס איז טאקע געווען אייניקל פון יהויכין וואס האט צוגעברענגט די אידן קיין ארץ ישראל.